אהא, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי, יעצט האבן מיר דא אינמיטן מעשה המשכן, וויאזוי נאך נאך קבלת התורה, און די אידן, מען האט געמאכט א כריתת ברית מיט כלל ישראל, זיי האבן געזאגט נעשה ונשמע, זענען זיי טאקע געווארן די ממלכת כהנים וגוי קדוש, וואס די אייבישטער האט געזאגט אז זיי גייען ווערן נאך קבלת התורה, מילא אז זיי זענען די גוי קדוש, קען די אייבישטער קומען און מצמצם זיין זיין שכינה הקדושה וואס איז אין סוף, און מצמצם געווען דא אויף א קליינע ד' על ד', העכער דעם ארון. איז געקומען וואוינען אינמיטן כלל ישראל, און סאו קומט דער אייבערשטער און ער זאגט פאר משה רבינו פונקטליך וויאזוי איך וויל מיין הייזקע זאל אויסקוקן, און פארשטייט זיך מען הייבט נישט קודם אן מיט די הויז, ווייל די עיקר איז דאך די ארון, מילא הייבט מען אן מיט די מאוסט אימפארטענט עספעקט פון די גאנצע משכן, די ריזן פארוואס מען האט געמאכט די משכן ארום און ארום איז דאך נאר געווען א פלאץ פאר השראת השכינה, וואס איז געווען אויף די ארון, מילא הייבט מען אן קודם מיט די ארון. סאו נעכטן האבן מיר נאכנישט געלערנט פון די כפורת דאס וועט מען היינט לערנען באט נעכטן האבן מיר געלערנט קודם די עצם סטראקטשער פון די עצם באקס ס'זאל זיין א האלצערנע באקס און ס'זאל זיין מצופה מיט זהב טהור אבער פארשטייט זיך אז בצלאל האט געמאכט דריי באקסעס א האלצערנע אינמיטן אינדרויסן גאלד א באקס פון גאלד און אינעווייניג א באקס פון גאלד וויאזוי מ'האט נעכטן אויסגעשמועסט קומט שמואל יצחק און פרעגט א געוואלדיגע קשיא פארוואס עפעס האט מען דארט נאר דארט נישט געמאכט גאלד פלעיטעד, פארוואס אלע אנדערע זאכן האט יא געקענט זיין גאלד פלעיטעד, למשל די בדים, מ'האט נעכטן געשמועסט אז מען דארף זיין, מען דארף מאכן שטאנגען מיט וואס מען זאל טראגן דעם ארון, און דאס דארף אויכעט זיין מצופה מיט זהב טהור, און יענץ איז יא גאלד פלעיטעד, דארט שטייט נישט אז מען האט געמאכט א עקסטערע שטאנג אינדרויסן אזוי ווי א מאלד, אין וואס מען זאל קענען אריינשטופן די האלצערנע שטאנג. און אזוי אויך גייען מיר אונז היינט לערנען די שלחן וואס איז אויך געמאכט פון האלץ, און מען האט אויך דאס געקענט גאלד פלעיטן, ס'שטייט נישט דארט אז מען האט געדארפט מאכן א עקסטערע שלחן אין וואס מען זאל אריין לייגן די שלחן. סאו ס'איז א מורא'דיגע גוטע קשיא, פארוואס דווקא די ארון האט מען געדארפט מאכן גאלד פלעיטעד מיט דריי עקסטערע מיט צוויי עקסטערע גאלדענע באקסעס פון אינעווייניג און פונדרויסן, און פארוואס ביי אלע אנדערע זאכן האט מען יא געקענט מאכן גאלד פלעיטעד אז איינער האט א תירוץ זאל אריינשרייבן אין די מעסעדזש באקס, און נעכטן האבן מיר אונז געלערנט די סטראקטשער פון דעם עצם ארון אז מען דארף מאכן א ניין טפחים'דיגע די הייט פון די האלצערנע באקס דארף זיין נײַן טפחים, אינדרויסן פון דעם דארף זיין א גאלדענע באקס וואס דאס האט געדארפט זיין צען טפחים מיט אביסל, פארוואס? ווייל וואנס דו דעקסט צו די האלצערנע באקס מיט א מיט א כפורת וואס די כפורת איז דיק איין טפח האסטו א טאטאל פון צען טפחים הויעך, די קרוין וואס איז קאנעקטעד צו די אוטער באקס, צו די אוטער גאלדענע באקס האט דאך געדארפט ארויפגיין העכער די כפורת, סאו האסטו צען טפחים ס'זאל זיין פלאש מיט די טאפ פון די כפורת אז די כפורת זאל קענען שיין אריינגיין אין די גאלדענע אינדרויסנדיגע באקס. ס'זאל זיין פלאש און ס'האט געדארפט זיין נאך אביסעלע העכער אז די זר, די קרוין, זאל ארויף קומען העכער ווייל די כתר תורה האט געדארפט דאך זיין מלמעלה סאו גיי מיר יעצט רעדן אז ועשית כפורת זהב טהור זאלסט מאכן א כפורת א צודעק ריין גאלד אמתים וחצי ארכה ס'זאל זיין פֿופֿצן טפחים לאנג און ואמה וחצי רחבה ס'זאל זיין נײַן טפחים ברייט די זעלבע מעזשערמענט ווי די עקשועל ארון ווי די האלצערנע באקס סאו כפורת זאגט די הייליגע רשי כיסוי על הארון שהיה פתוח מלמעלה ומניחו עליו כמין דף, ס'איז געווען א צודעק פון אויפן ארון וואס דער ארון איז געווען אפן מלמעלה און מ'האט ארויף געלייגט די כפורת אזוי ווי א צודעק אן טאפ, אמתים וחצי ארכה, סאו ס'איז געווען די זעלבע לאנג ווי די ארון כאורכו של ארון און ורחבה כרחבו של ארון און די ברייט פון די כפורת איז אויך געווען אזוי ווי די ברייט פון די ארון, מ'רעדט דא פון די האלצערנע, און די גאלדענע איז געווען פון די אינדרויסענדיגע חלק, ומונחת על עובי הכתלים ארבעתם און ס'איז געליגן ס'איז געווען ס'האט גערעסט אויף די פיר. ווענט, אויף די דיקקייט פון די פיר האלצערנע ווענט, ואף על פי שלא נתן שיעור לעוביה, כאטשיג ס'שטייט נישט דא אין פסוק ווי דיק ס'זאל זיין, פירשו רבותינו, זאגט די גמרא דארטן אז שהיה עוביה טפח איז געווען דיק איין טפח, און די גמרא האט דארטן א גאנצע סוגיא וויאזוי מ'קומט צו אז די דיקקייט פון די כפורת איז געווען א טפח. סאו ועשית שניים כרובים זאלסט מאכן צוויי כרובים אן טאפ פון די כפורת זאלסטו מאכן צוויי כרובים, עס שטייט דא שניים, סאו איז די הייליגע רבינו בחיי מדייק שניים ווייל ס'וואלט ווען געדארפט שטיין שני כרובים שניים ווייל ביידע זענען געווען אנדערש איינס האט געהאט בדמות זכר איינס האט געהאט בדמות נקבה, מילא וועגן דעם שטייט שניים, זאלסט דאס מאכן שניים כרובים זהב, פון גאלד, מקשה זאל עס זיין אויסגעקלאפט תעשה אותם, דאס הייסט אויסגעקלאפט פון די גוף פון די פון די כפורת, משני קצות הכפורת, מיענינג אז זאלסט נעמען א כפורת וואס איז עלף טפחים הויעך, א שטיק גאלד וואס איז עלף טפחים הויעך ביי פופצן טפחים לאנג, און. נײַן טפחים ברייט, און זאלסט דאס אויסקלאפן, זאלסט אראפקראצן דערפון ביז ס'בלייבט איבער נאר א טפח דיק פאר א צודעק פלאס די כרובים וואס ס'גייען ארויסקומען פון אים, און ס'זאל זיין משני קצות הכפורת, אבער דא אין דעם פסוק קענסט דיך לכאורה טועה זיין אז ס'שטייט דא שניים כרובים, אין סוף פסוק שטייט משני קצות, קוקט אויס אביסל ווי דו זאלסט מאכן צוויי כרובים אויף ביידע זייטן, וועגן דעם גייט די קומענדיגע פסוק, פסוק י"ט, גייט מפרש זיין אז ניין, נישט צוויי נאר איינס, סאו קודם לאמיר זען רש"י פסוק י"ח, כרובים, זאגט ער דמות פרצוף תינוק להם, פארוואס הייסט עס כרובים, די פייגלעך?

כפורת, וה, והכה בפטיש ובקורנס באמצע, טו האקן דערמיט אינדערמיטן, ס'הייסט, ווייל ס'האט דאך געווען א דיסטענס צווישן די צוויי כרובים, אויסגעשפרייטע פליגלען פון די כרובים איז געווען איין טפח ברייט, סאו האסטו געדארפט אויסקראצן איין טפח, איבערלאזן די צוויי פיסעס אוו גאלד אויף די צוויי זייטן, און וראשין בולטין למעלה, קומט אויס אז אויף די צוויי זייטן פון די כפורת, איז ארויסגעקומען יעצט א גראבע שטיק גאלד וואס איז נאך קאנעקטעד מיט די אונטערשטע פארט און וצייר הכרובים בבליטת קצותיו דורך דעם דו מאכסט דא א מייקלאנדזשעלא מעדזשיק און דו טוסט אויספארעמען א כרוב פון די איבעריגע שטיקל גאלד וואס איז איבערגעבליבן אויף די צוויי סיידס מקשה וואס הייסט בטדי"ץ בלע"ז כמו דא לדא נקשן אזוי ווי שטייט דארטן אין דניאל אז זיינע קניען האבן געקלאפט איינער דעם צווייטן סאו ווען שטייט דא אין פסוק מקשה וואס איז אויסגעקלאפט קצות הכפורת ראשי הכפורת וואס הייסט די ראשי הכפורת ביי די צוויי וואס הייסט ווען דו האסט די לענג אויף די צוויי עקן פון די לענג הייסט די ראשי הכפורת און פון דארטן זאלסטו האבן צוויי כרובים, יעצט איז די תורה מפרש נישט זאלסט דיך טועה זיין אז ס'דארף זיין צוויי אויף ביידע זייטן נאר ועשה כרוב אחד מאך איין כרוב מקצה מזה פון איין עק פונעם כפורת וכרוב אחד מאך איין כרוב מקצה מזה אויף די צווייטע עק פון די כפורת און נישט אז זאלסט עס מאכן אזויווי קאנעקטעט פון א עקסטערע פיס און זאלסט עס נאכדעם ארויפשמעלצן אויפן כפורת ניין מן הכפורת דאס וואס כ'האב דיך פריער געזאגט מקשה אז ס'זאל זיין מן הכפורת אז זאלסט האבן א גראבע שטיק גאלד און פון דעם זאלסטו עס אויסקלאפן תעשו את הכרובים על שני קצותיו פון פון די גראבע שטיק פון פון די עקטשועל כפורת זאלסטו ארויסקראצן די צוויי כרובים אויף די צוויי עקן סאו למעשה די כפורת האט געדארפט זיין סאו סאו די די טאטעל הייט פון די משכן איז געווען זעכציק טפחים די גמרא דארטן האט א גאנצע דיוק אז ס'מוז זיין אז די ארון האט אנגעפולט א דריטל פון די הייט פון די משכן סאו עס מוז אנקומען ביז צוואנציג טפחים סאו נעכטן האמיר געשמועסט אז די גאנצע ארון אינקלודינג די איין טפח דיקעדיגע כפורת איז געווען א טאטעל פון צען טפחים סאו אז מ'דארף אנקומען צו צוואנציג טפחים א דריטל פון זעכציק האסטו געדארפט מאכן די כרובים צען טפחים הויעך. נאך זייער א אינטערעסאנטע דיוק, ווייל איינער האט אויסגערעכנט אז אויב נעמסטו א איין טפח דיק ביי פופצן טפחים לאנג ביי ניין טפחים ברייט, נעמסט אזא מעזשערמענט פון גאלד, פון פיור גאלד, איז עס אין היינטיגע גאלד סטענדערדס ווערט הונדערט זעקס און פופציג מיליאן דאלער. סאו קומט אויס אז אויב האסטו געדארפט נעמען א גראבע שטיק וואס איז עלף טפחים, די זעלבע ברייט און לענג מעזשערמענט ווי פריער, אבער עלף טפחים הויעך פון דעם ארויסצוקראצן די כרובים, איז עס א טאטעל, האב איך עס אויסגערעכנט, איז עס א טאטעל פון וואן פוינט סעווען ביליאן דאלערס ווארט אוו גאלד, דאס האט געדארפט נעמען דעם עצם שטיק, האט געדארפט זיין וואן פוינט סעווען מיליאן דאלערס ווארט אוו, ביליאן דאלערס מיט א בית, ווארט אוו גאלד, און פון דעם האסטו אראפגעקראצט, און עס איז געבליבן די צוויי כרובים. ס'איז אנבעליוועבל די אמאונט אוו גאלד וויפיל די עולם האט דארטן צאמגעשלעפט דארטן ביי תרומת המשכן וויפיל די אידן האבן געברענגט, ס'איז עמעזינג. סאו סאו דאס איז אויסער די שלחן און אויסער די אלע אנדערע זאכן וואס זענען געמאכט געווארן פון גאלד. ס'איז קרעיזי וויפיל וועלט מ'האט דארטן געהאט. ס'איז דשאסט די די די כפורת אליינס איז געווען ווערט איין פוינט סעווען ביליאן דאלערס ווארט אוו גאלד. און פלאס פלאס פלאס פלאס. סאו אונז גיימער דא אריין וואו האלט מען אונז דא? סאו זאגט דער רש"י ועשה כרוב אחד מקצה שלא תאמר שנים כרובים לכל קצה וקצה זאלסט נישט זאגן אז ס'זאל זיין צוויי כרובים אזוי ווי מ'קען ווען מדייק זיין זיך טועה זיין פון פסוק י"ח לכך הוצרך לפרש כרוב אחד מקצה דארף קומען פסוק י"ט און זאגן אז ניין נאר איינס פון ביידע זייטן

ווען דו זאגסט אז זיי זאלן האבן פליגלען, קען דאך לכאורה זיין אז זיי זאלן האבן פליגלען וואס רעסטן אויף זייער בעקס. ס'הייבט זיך טאקע אן פון די שולדערס, באט ס'רעסט אראפ, זאג איך דיר ניין. ס'זאל זיין פורשי כנפים למעלה, זאלסט מאכן אז ס'זאל טאקע ארויסקומען פון די שולדערס, באט ס'זאל זיין פלאש מיט זייער קאפ און ארויסקומען אן טאפ אזוי ווי סוככים בכנפיהם, ס'זאל זיין אזוי ווי סכך העכער דעם כפורת, על הכפורת, ופניהם, און נישט אז ס'זאל זיין אויסגעדרייט, די פענעמער פון די צוויי כרובים זאל זיין אויסגעדרייט צו די ווענט, ניין, ופניהם איש אל אחיו, די פענעמער זאלן זיין. סטעירינג עט איטש אדער. אבער נישט פארשטייט זיך עט איטש אדער ממש, ווייל דעמאלטס איז דאך נישט קיין כבוד, אז עס גייט דאך זיין דארטן השראת השכינה צווישן די כרובים, איז דאך נישט קיין כבוד אז זיי קוקן ממש אין די פנים פון דעם שכינה אריין, וועגן דעם אל הכפורת יהיו פני הכרובים, צום כפורת זאלן זיי זיין, ס'הייסט זאלסט אראפבייגן זייער קאפ אז עס זאל אויסקוקן כאילו ווי זיי קוקן אויף די כפורת, און נישט אז זיי סטעירן אויף איטש אדער, וואס דעמאלטס קען דאך אויסקומען א בזיון השכינה. זאגט דער רש"י פורשי כנפים שלא תעשה כנפיהם שוכבים, זאלסט נישט מאכן זייערע פליגל אזוי ווי ס'רעסט אויף זייער בעק אזוי ווי א פייגל וואס זיצט אויף איין פלאץ, אלא פרושים ס'זאל זיין אויסגעשפרייט וגבוהים למעלה אצל ראשיהם ס'זאל זיין הויעך און ס'זאל ארויף קומען פלאש נעבן זייער קאפ פון זייער שולדערס ארויף ביז פלאש צו די טאפ פון זייער קאפ און ס'זאל נאך ארויס קומען אביסל וואס ס'זאל אויסקומען אז ס'זאל אזוי ווי סכך אויף די כפורת שיהי' שיהי' עשרה טפחים בחלל ס'זאל אויסקומען אז די חלל צווישן די אונטער די כרובים ביז די פלאר וואו ס'שטייט, ביז אן טאפ פון די כפורת זאל זיין א טאטאל פון צען טפחים דיסטענס, כדאיתא בסוכה אזוי ווי די מען האט פריער אויסגערעכנט אז די טאטאל הייט פון די גאנצע ארון האט געדארפט זיין צוואנציג טפחים הויעך, ווייל ס'האט געדארפט אנקומען צו א דריטל פון די גאנצע הייט פון די גאנצע פון די קודש הקדשים, ממילא האסטו געדארפט האבן א חלל פון צען, איי ס'איז דאך דא אביסל מער ווי צוואנציג טפחים, פארוואס? ווייל די עצם פליגל האט דאך, אבער ס'איז גענוג ווייניג אז זאלסט עס נישט דארפן, זאלסט דיך נישט מוטשענען מיט יענע מעזשערמענטס, סאו ס'איז אויסגעקומען אז די ארון איז עקטשולי געווען א טראפקע גרעסער. ווי די ווי צוואַנציק טפחים טאל, און ונתת את הכפורת על הארון זאלסטו ארויף לייגן די כפורת אויפן ארון מלמעלה, מינינג טו סעי זאלסט עס נאכנישט צודעקן ווייל ס'איז דא א איסור צוצודעקן דעם ארון ווי לאנג די די די די לוחות איז נאכנישט אינעווייניג, סאו לייג דעם כפורת ווען ס'איז רעדי, לייג עס מלמעלה העכער פונעם ארון, און ואל הארון תתן את העדות קודם לייג אריין דעם ארון אין אין די לייג אריין די לוחות אינעם ארון, אשר אתן אליך, און נאכדעם קענסטו עס צודעקן, זאגט דער הייליגער רש"י ואל הארון תתן את העדות לא ידעתי למה נכפל, כ'ווייס נישט פארוואס ס'איז געדאפלט געווארן, און נעכטן האבן מיר דאס געשמועסט, שטייט אין פסוק. ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך אז נאכן ענדיגן די מעשה די מעשה הארון די דריי באקסעס האב איך דיר געזאגט זאלסט אריין לייגן די ארון העדות יעצט ווען איך ענדיג מאכן די כפורת זאג איך דיר נאכאמאל זאלסט אריין לייגן די לוחות אינעם אינעם אינעם ארון אריין סאו זאגט רש"י איך ווייס נישט פארוואס מען האט עס געדאפלט שהרי כבר ש שהרי כבר נאמר ונתת אל הארון את העדות ויש לומר מ'קען עס פארענטפערן אזוי שבא ללמד שבעודו ארון לבדו אז ווען די ארון איז נאך אליינס אן קיין צודעק בלא כפורת יתן תחילה העדות זאלסטו קודם אריין לייגן די לוחות לתוכו אינעווייניג ואחר כך יתן את הכפורת עליו נאכדעם וואנס ס'ליגט שוין אינעווייניג

אז מען האט נישט געטארט אריינלייגן די לוחות אין די ארון אזוי לאנג נישט ווי די אזוי לאנג ווי די כפורת איז נאכנישט געווארן דאן. איך האב געטראכט אבער, מסתמא איז עס אויכעט אינספייערד ביי א שטיקל אור החיים ווי ער איז דארט ממשיך, אבער בעצם האסט נעכטן געענדיגט מאכן דעם באקס, האסטו געזאגט זאלסט אריינלייגן אין דעם באקס די לוחות, פארוואס? ווייל די באקס האט נישט קיין שום סיגניפיקענס אנלעס ס'ליגט אין דעם לוחות. די זעלבע זאך יעצט ווען דו ענדיגסט מאכן די כפורת זאג איך דיר נאכאמאל אז די כפורת האט נישט קיין שום סיגניפיקענס אז כאטשיג אונז גיימער לערנען אין קומענדיגע פסוק אז די עיקר השראת השכינה גייט זיין בין שני הכרובים, וויל איך דיר אבער זאגן אז ס'האט נישט קיין שום סיגניפיקענס נאר אויב ס'איז דא אינעווייניג לוחות, וועגן דעם סיי ווען כ'האב געענדיגט מאכן דעם באקס, און סיי ווען כ'האב געענדיגט מאכן די צודעק, זאג איך דיר אייביג זאלסט אריינלייגן די לוחות אינעווייניג, ווייל אן די לוחות אינעווייניג האט די גאנצע באקס נישט קיין שום וועליו. דאס זאגט די פסוק ווייטער ונועדתי לך שם, ווען איך וועל, ווי רש"י זאגט דא, אז ווען איך וועל מאכן א צייט צו רעדן מיט דיר, וועל איך נוצן דעם פלאץ, וועל איך קובע זיין דעם פלאץ העכער דעם ארון און דארטן צו רעדן אינעווייניג, ונועדתי לך שם, און ודברתי אתך מעל הכפורת, איך וועל רעדן צו דיר פון אן טאפ פון די כפורת, מבין שני הכרובים, צווישן די צוויי כרובים, פון דארטן וועט ארויסקומען די קול, אשר על ארון העדות, וואס די כרובים ליגט אויף די ארון העדות, דא קענסטו נאכאמאל זאגן אז דווקא ווייל די כרובים ליגט על ארון העדות, נאר וועגן דעם האט עס א סיגניפיקענס, נישט אז עס האט א סיגניפיקענס אן דעם, די תורה איז די עיקר. און את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל, איך וועל רעדן צו דיר דארטן אלעס וואס איך וועל דיך וועלן מצווה זיין זאלסט גיין זאגן פאר כלל ישראל. זאגט דער הייליגער רש"י ונועדתי, כשאקבע מועד לך לדבר עמך, ווען איך וועל מאכן א צייט צו רעדן מיט דיר, אותו מקום אקבע למועד שאבוא שם לדבר אליך, דארט אין יענע פלאץ העכער די כרובים. צווישן די כרובים דארטן וועל איך קובע זיין א פלאץ אז פון דארטן וועל איך רעדן ס'איז ודברתי אתך מעל הכפורת ובמקום אחר הוא אומר פרעגט רש"י שטייט אין א אנדער פלאץ אז וידבר השם אל משה באוהל מועד לאמר האט די אייבישטער גערעדט צו משה רבינו אינעם אוהל מועד און דא זע איך אז די אייבישטער האט גערעדט פון אן טאפ פון די כפורת זה המשכן מחוץ לכפורת זה מחוץ לפרוכת דאס איז נישט אין די קודש הקדשים נישט ווי די ארון איז געליגן נאר פון די נאר אין די אוהל מועד האט די אייבישטער גערעדט צו משה רבינו נמצא זע איך אז שני כתובים מכחישין זה את זה האב איך א סתירת הפסוקים איין פלאץ שטייט אז די אייבישטער האט גערעדט צו משה אינעם אוהל מועד אין איין פלאץ און דא אין אונזער פסוק שטייט אז דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה פון צווישן די כרובים. בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם נעם איך א דריטן פסוק און דאס איז מכריע צווישן די סתירות הפסוקים ווייל עס שטייט אין אן אנדערע פסוק ובבוא משה אל אוהל מועד און וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת ס'הייסט איז פשט אז משה היה נכנס למשכן משה איז אריינגעגאנגען צום אוהל מועד. און וכיוון שבא בתוך הפתח די מינוט וואס ער איז אריינגעקומען אין די אוהל מועד איז קול יורד מן השמים ס'איז אראפגעקומען די אייבערשטער'ס קול פון הימל לבין הכרובים ס'איז אריינגעגאנגען צווישן די כרובים און פון די כרובים איז עס געגאנגען ארויס צו די אוהל מועד משם יוצא ונשמע למשה באוהל מועד האסט עס זייער שיין פארענטפערט אז בעצם האט משה רבינו נישט געטארט אריינגיין אינעם קודש הקדשים ער איז געשטאנען אין אוהל מועד און ער האט אבער געהערט די קול השם וואס איז אראפגעקומען פון הימל איז ארויסגעקומען פון צווישן די כרובים, און די קול איז געגאנגען פון דארטן ביז די אוהל מועד, און דארטן האט עס משה געהערט. זאגט די הייליגע רש י ואת כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל, אז דו קוקסט אריין אין די פסוק, שטייט נישט קיין ו' ביי ואת, ביי ביי את כל אשר די לעצטע שטיקל פון דעם פסוק שטייט נישט קיין ו', און דא קומט רש י און ער זאגט אין די דברי המתחיל ואת, סאו למעשה מוז מען דא איינזעצן אז רשי האט געהאט דא א סערטען גירסא, אין זיין ספר תורה, רשי'ס ספר תורה איז דא איז דא געשטאנען א עקסטערע ו' וואס ס'שטייט נישט אין אונזערע ספרי תורות, א אינטערעסאנטע זאך, באט אזוי זאגט די ספר הזכרון, סאו האסטו דא רשי אז וואס? אז הרי ו' זו יתירה וטפלה, האסט דא א עקסטערע ו' אויף די ואת כאטשיג ס'שטייט נישט אין אונזער פסוק אבער רשי'ס גירסא האט עס יא געהאט, וכמוהו הרבה במקרא איך טרעף נאך פלעצער ווי ס'איז דא א עקסטערע ו' וואס בעצם איז עס איבעריג, און וכה תפתר אזוי גיי איך דיר מסביר זיין דאס גאנצע פסוק, אז ונועדתי לך שם. ודיברתי איתך, איך וועל רעדן צו דיר, און איז שמועסט רש י אריין אז ואת אשר אדבר עמך שם, את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל הוא, אלעס וואס איך וועל רעדן צו דיר דארטן וועט פערטעינען צו גאנץ כלל ישראל, נישט אז איך וועל רעדן צו דיר דארטן דברים פרטיים, זאכן וואס פערטעינען נאר צו דיר, ניין, אלעס וואס איך גיי רעדן צו דיר, גייט זיין פערטעינינג גאנץ כלל ישראל, וואס איך טוה דיך מצוה זיין זאלסט גיין איבערזאגן פאר גאנץ כלל ישראל. וואס מ'קען צוקומען צו דעם אויספיר אפילו ס'וואלט ווען נישט געשטאנען קיין עקסטערע ו', אבער ס'איז זייער שטימט, רש י פארענטפערט זייער גוט דעם עקסטערן ו', אז צו זאגן אזוי ווי אלעס וואס איך וועל רעדן צו דיר וועט זיין פערטעינינג גאנץ כלל ישראל ועשית, יעצט גיימער אריינגיין צו די מעשה השולחן, סאו יעצט האבן מיר געענדיגט די מעשה פון די מעשה הארון, וואס דאס איז געווען די עיקר, דאס איז געווען די כסא, דאס איז די כסא הכבוד פארן הייליגן שכינה הקדושה דא אויף די וועלט, ווי די אייבערשטער האט מצמצם געווען זיין השראת השכינה. יעצט קומט די נעקסטע וויכטיגסטע זאך פון די גאנצע אהל מועד וואס דאס איז די שלחן וואס די שלחן האט געטון סיגניפייען די כתר מלכות ווייל די אייבערשטער שיקט השפעות פון א ברייטע טיש אזוי פאר דעם דארף מען אנגרייטן שבת קודש דארף מען אנגרייטן א ברייטע טיש ווייל דעמאלטס איז שורה די ברכה. סאו פאר דעם האט די שולחן אייביג געדארפט האבן ברויט, מען האט קיינמאל נישט, ס'האט קיינמאל נישט געטארט זיין עמפטי פון לחם הפנים, סאו שבת ווען מען האט געמאכט, ווען מען האט געטוישט די מערכות, האט מען עס געדארפט אזוי ווי ארויספושן פון איין זייט, און אריינפושן די פרישע פון די אנדערע זייט, אזוי אז ס'זאל אייביג זיין אנגעפולט מיט ברויט, אז ס'זאל אייביג זיין א שפע רב פאר כלל ישראל, און פון דארטן האט די אייבערשטער משפיע געווען עשירות רב פאר גאנץ כלל ישראל, און דאס האט אויך געוויזן ווייל ס'איז אייביג געווען, די גמרא זאגט אז דאס זענען געווען איינע פון די. פון די ניסים פון בית המקדש, אז ס'האט קיין, אז יעדע מאל וואס מ'האט ארויסגענומען די ברויט פון פאריגע וואך שבת, איז עס נאך געווען אזוי ווארעם אזוי ווי כאילו מ'האט עס יעצט אריינגעלייגט אזוי פריש. סאו למעשה לאמיר אויסשמועסן דעם שולחן, סאו האסטו קודם די מעזשערמענטס פון דעם שולחן, סאו האסטו קודם געהאט, ס'איז דא צוויי עניינים דא, ס'איז דא די עצם טיש, און נאכדעם איז געווען די וועי וויאזוי מ'האט ארויף געסטעקט די לחם הפנים, סאו קודם לאמיר גיין אויפן עצם טיש, די עצם טיש איז געווען צוועלף טפחים לאנג, זעקס טפחים ברייט, און נײַן טפחים הויעך, און די הייט האט אינקלודעד סיי פון די אונטן פון די פיס ביז אן טאפ פון די דף השלחן, סאו די דף די קודם געווען ארום און ארום די פיר פיס איז געווען אזוי ווי א לייסטל אזוי ווי א פרעים, אויף די פרעים האט מען ארויף געלייגט דעם דף השלחן און אן טאפ די טאטעל מעזשערמענט פון די פלאר ביז די טאפ פארט פון די טיש איז געווען נײַן טפחים הויעך. און יעצט די קרוין, די קרוין איז געווען קאנעקטעד צו דעם לייסטל, סאו עס איז גראדע, און באלד וועט מען זעהן אז עס איז געווען עקשעלי, עס איז עקשעלי דא א מאן דאמר וואס האלט אז די לייסטל איז געווען, קודם האט מען ארויף געלייגט די דף השלחן אויפן אויף די פיס, און ערשט נאכדעם האט מען ארויף געלייגט די לייסטל אז עס זאל זיין אזוי ווי א פרעים אז מען זאל נישט, עס זאל נישט קענען אראפ פאלן די לחם הפנים פון די טיש, באט אונז עמיר גיין לויט די אנדערע שיטה, אז קודם האט מען געלייגט דעם פרעים ארום די פיס, אזויווי דיין דיינינג רום טיש האט א פרעים ארום די פיס, אויף דעם, אויף די פרעים, ליגט ארויף געלייגט די דף השלחן, די אויבערשטע חלק פונעם טיש. יעצט, און וויאזוי האט מען געסטעקט די ברויט? די ברויט איז געווען איינגעטיילט אויף צוויי מערכות, ס'איז געווען זעקס ברויט אויף איין זייט, זעקס ברויט פון די אנדערע זייט. יעדע ברויט האט אויפגענומען פינף, איז געווען פינף טפחים ברייט, און פינף טפחים ברייט, און זעקס טפחים לאנג. סאו ס'איז אויסגעקומען אז די לענג האט אויפגענומען די ברייט פון דעם טיש. און די ברייט איז אויסגעקומען ביז פינף טפחים אריין פון די טיש אויף ביידע זייטן, איז אויסגעקומען אז דו האסט א צוועלף טפחים'דיגע טיש, האט איז דא איבערגעבליבן צוויי טפחים אין ביטווין די צוויי מערכות וואס דארטן האט מען געהאלטן די בזיכין אזעלכע כלים וואס מ'האט געהאלטן אין דעם די לבונה, די לבונה האט מען געדארפט מקטיר זיין יעדע שבת פאר מ'האט געקענט עסן, דאס האט מכשיר געווען אז די כהנים זאלן מעגן עסן פון די ברויט פון פאריגע וואך. פיין, סאו וויאזוי האבן זיך די, וויאזוי האט מען געסטעקט די ברויט? סאו האסטו גענומען פֿיר פלייוואודס פון געמאכט פון גאלד, לעטס קאל איט פלייוואודס, וואס איז געווען איין און צוואַנציק טפחים הויעך, מ'וועט שוין זעהן פארוואס ס'דארף זיין איין און צוואַנציק טפחים הויעך, און פֿינף טפחים ברייט, אזוי ווי די ברייט פון א ברויט, סאו האסטו עס געלייגט אויף די צוויי זייטן פון די טיש, דו שטייסט אויבן אן, אויף דיינע צוויי זייטן נעקסט טו יו, וואו דיין גרויסע מיידל און דיין גרויסע אינגל זיצט ביי דיר שבת, שבת ביי די סעודה, דארטן האט מען געלייגט די צוויי פלייוואודס לעטס קאל איט, אין די פלייוואודס איז געווען אזעלכע לעכער וואו מען האט אריין געשטעקט אזעלכע רארן וואס האט געמאכט אזוי ווי וואס האט געמאכט אזוי ווי רעקס, סאו האסטו געהאט די אונטערשטע ברויט איז געווען אויפן טיש ממש, העכער דעם איז געווען דריי דריי אזעלכע אייזנס, האלבע רארן וואס איז געווען אריין געשטעקט אין די צוויי פלייוואודס, אויף דעם האט מען געלייגט די נעקסטע לעוועל און אזוי ווייטער און ווייטער סאו עס איז געווען פינף פינף רעקס, אזוי אז די זעקסטע איז געליגן ממש אויפן טיש. סאו סאו און נאכדעם איז געווען רינגעלעך אויף די עצם פיסלעך פון די טיש, און ס'איז ארויסגעקומען אינדערויסן פון די פלייוואודס, אזוי אז ווען דו האסט אריינגעשטעקט די בדים אין די רינגעלעך האט די בדים אנגעהאלטן אז די אז די פלייוואודס זאלן זיך האלטן פלאש צו די טיש, סאו האסטו געהאט די די די צוויי פלייוואודס האבן געהאט סופארט, ס'איז געווען א טאטאל פון פיר, יא, צוויי ווי דיין מיידל און יונגל זיצט, און צוויי ווי דיין קליינע מיידל און יונגל זיצט דארטן ביים עק טיש נעבן דיין ווייב, דיין ווייב זיצט דארטן אזוי פארקערט פון דיר אויף די אויף די אויבן אן, אויף די אונטן אן. סאו אויף אירע אירע צוויי קינדער וואס זיצן אויף אירע זייטן דארט איז געווען די נעקסטע פלייוואד און דאס איז דארטן געווען די זעלבע סיסטעם פון רעקס. ס'איז געווען פינף לעוועל און פינף רעקס און אונטן איז געווען א ברויט און פינף ברויט אן טאפ פון דעם געסטעקט. און די בדים די בדים איז געווען אויף די לענג סאו האסטו געהאט פון די פיסל פון דיין דיינינג רום טיש איז ארויסגעקומען אזא אזא הוק. אזא טבעת, א רינגעלע, אין דעם האסטו אריינגעפושט דעם טבעת, און די טבעת איז ארויסגעקומען אינדרויסן פון די פלייוואד, וואס איז אויסגעקומען אז דאס האט באקומען סופארט, סאו די צווייטע סופארט איז געווען אויך, ווייל די האלבע רערן זענען געווען אריינגעשטעקט איינע אינעם צווייטן, די עקשועל רעקס, די אייזערנעס וואס האט אנגעהאלטן די ברויט, די רעקס זענען געווען אריינגעשטעקט אויף די צוויי זייטן פון די פלייוואדס, און דאס האט אויך געגעבן סופארט, סאו ביוטיפול, סאו לאמיר גיין. און אריינגיין אין לאמיר פסוק כ ג, ועשית שלחן עצי שיטים זאלסט מאכן א טיש פון האלץ, אמתים ארכו זאל זיין צוועלף טפחים לאנג, ואמה רחבו זאל זיין זעקס טפחים ברייט, און ואמה וחצי קומתו זאל זיין נײַן טפחים הויעך, און די נײַן טפחים אזוי ווי אויסגעשמועסט איז שוין פון די פיס ביז אן טאפ פון די דף השלחן, זאגט די הייליגע רשי קומתו גובה רגליו, עם עובי השלחן געווען א טאטאל, פון נײַן טפחים. וצפית אותו זאלסט צודעקן דעם טיש זהב טהור מיט ריין גאלד, ועשית לו זאלסט מאכן פאר איר זר זהב סביב, א גאלדענע קרוין ארום און ארום, און מ'וועט שוין זען אין די קומענדיגע פסוק ווי פונקטליך די זר זאל זיין. סאו קודם לאמיר זען וואס איז זר זהב זאגט די הייליגע רשי סימן לכתר מלכות די גאנצע זר איז געווען א סימן לכתר מלכות שהשולחן שם עושר וגדולה, שולחן איז די סעקאנד מאוסט אימפארטענט חלק פון די משכן,

זאגט די הייליגע רשי מסגרת, כתרגומו גדנפא, א לייסטל, א פרעים וואס גייט ארום און ארום די פיר פיס, ונחלקו חכמי ישראל בדבר, יש אומרים למעלה היתה סביב לשולחן, ס'איז דא וואס זאגן אז ס'איז געווען העכער ארום און ארום דעם טיש, כמו לבזבזין שבשפת שלחן שרים, סאו לויט די שיטה האסטו קודם ארויפגעלייגט, האסט גענומען פיר פיס, האסט ארויפגעלייגט אויף דעם די דף השלחן און אטעטשט, און העכער דעם האסטו ארויפגעלייגט א פרעים ארום און ארום, א בארדער. אז די זאכן זאלן נישט אראפפאלן פון טיש, און ויש אומרים אזוי ווי אונז האמיר פריער געשמועסט אז למטה היתה תקועה מרגל לרגל, דאס איז געווען עקשעלי די סופארט פון די פיס, דאס האט אנגעהאלטן די פיס בארבע רוחות השלחן, און ודף השלחן שוכב על אותה מסגרת, און נאכדעם האסטו ארויפגעלייגט דעם דף השלחן אן טאפ פון דעם. און ועשית זר זהב למסגרתו הוא זר האמור למעלה, דאס איז די זר וואס כ'האב גערעדט א פסוק צוריק, ופירש לך כאן שעל המסגרת היתה, דא קומט די תורה מפרש זיין אז לויט ביידע מאן דאמרים, סיי די וואן וואס האלט אז די מסגרת איז געווען, אויף די פיס, און סיי די וואן וואס האלטן אז די מסגרת איז געווען העכער די דף השולחן, לויט ביידע שיטות איז די זר געווען העכער דעם. אויף דעם ועשית לו זאלסט מאכן פאר דעם פאר די פיסלעך פון די טיש, ארבע טבעות זהב פיר גאלדענע רינגעלעך, ונתת את הטבעות על ארבע הפאות, זאלסט לייגן די פיר רינגעלעך אויף די פיר קארנערס פונעם טיש, אשר לארבע רגליו. און לעומת אויף ווי פונקטליך זאלסטו עס לייגן, לעומת המסגרת, פלאש מיט די מסגרת, אונטער די מסגרת, אויף די פיס, אבער ס'זאל זיין פלאש מיט די מסגרת, דאס הייסט אויב איז די מסגרת ממש ביי די פיס, דארט ביי דיין אויבן אן, זאלסטו פון דארטן ארויסשלעפן די רינגעלע ס'זאל זיין טאוערדס דיין יונגל, ווי דיין יונגל זיצט, אזוי אז ווען דו שטעקסט אריין די בדים זאל עס זיין אויף די לענג פון די טיש.

אותן טבעות יהיו בתים להכניס בהם הבדים לבתים זיי זאלן זיין אזוי ווי די הייזלעך פאר די די הייזער פאר די פאר די שטאנגן וואס איך גיי אריינלייגן לבתים מיינט לצורך בתים ס'זאל זיין לבתים ס'זאל זיין לצורך בתים ס'זאל עקטן ווי א הייזעלע פאר דעם שטאנג לבתים לבדים כתרגומו אתרא לאריחיא א פלאץ פאר די שטאנגען סאו זאגט די פסוק ווייטער ועשית את הבדים עצי שטים זאלסט מאכן די די בדים וואס דו גייסט ארויפלייגן אויפן טיש זאלסטו זאלסטו מאכן פון טענען האלץ, און וצפית אותם זהב זאלסטו עס באדעקן און מאכן גאלד פלעיטעד, ונשא בם, און ס'זאל געטראגן ווערן מיט דעם, מיט די בד, מיט די בדים זאל זאל געטראגן ווערן את השלחן, און דא שטייט שוין נישט די איסור וואס איז געשטאנען אויבן ביי דעם ארון אז מ'טאר קיינמאל נישט ארויסנעמען די שטאנגען, ווייל פונעם שלחן האט מען יא געמעגט ארויסנעמען די שטאנגען, ונשא בם, מ'זאל טראגן אין דעם, סאו ס'זאל, שטייט נישט ונשאו. בם, זאלסט טראגן מיט דעם, נאר ונשא ס'זאל געטראגן ווערן, לשון נפעל, ס'זאל געטון ווערן די פעולה, יהי' נישא בם את השולחן, ס'זאל מיט די בד, מיט די בדים זאל געטראגן ווערן דעם טיש, ועשית קערותיו, זאלסט מאכן פאר דעם שולחן, זאלסטו מאכן אירע קער, אירע קערות מיינט די די די פאר די די פארמעס וואס מיט דעם האט מען געמאכט די ברויט, האסטו געהאט אזויווי א א יו. א סקווערד יו, און אין דעם האט מען אריינגעלייגט די טייג און דאס, און און און דאס און דארטן איז עס געליגן אזוי ווי ביז שבת ביז ווען עס איז געווען רעדי עס אריינצולייגן אין די אויף די אויף די רעקס, און וכפותיו זאלסטו אויך מאכן אירע לעפלעך, די בזיכן וואס אין וואס מען האט ארויפגעלייגט די לבונה וואס איז געליגן אין די צוויי טפחים ספעיס צווישן די צוויי מערכות ווי מען האט פריער געשמועסט, וקשותיו זאלסט מאכן אויך די האלבע רערעלעך אויף וואס די עקטשועל רעקס זענען געווען געמאכט פון אזעלכע האלבע רערלעך. אויב דו וואטשסט וואלווי מענדלאוויטש'ס סטעטוס האט ער אזוי ווי א קראם קלינער, דער קראם קלינער איז בעיסיקלי א האלבע רור, האסט גענומען א גאנצע פאול, האסט עס צושניטן אין די לענג, איז אויסגעקומען אז ס'איז א האלבע רור, און ומנקיותיו זאלסט מאכן אירע שטאנגען, די שטאנגען וואס אונז האמיר פריער גערופן די פלייוואודס וואס ס'ליגט וואס איז געמאכט געווארן פון גאלד וואס איז אויף ווי דיין גרויסע מיידל און דיין גרויסע אינגל זיצן ביי דיר ביי דיין רעכטע און לינקע זייט שבת ביי די סעודה און דו זיצט אויבן אן, אשר יוסך בהן, און די קשותיו די האלבע רערלעך זאל ווערן אזוי ווי סכך אויף די ברויט, פארוואס ווייל יעדע רעק די לאוער פארט פון די רעק האט אזוי ווי סכך העכער זיך די אויבערשטע חלק פון די רעק, יא? און די אלע זאכן זאלסטו מאכן זהב טהור תעשה אותם. זאגט די הייליגע רש"י ועשית קערותיו וכפותיו, סאו וואס איז די קערותיו? קערותיו זה הדפוס, דאס איז די. פארעם, שהיה עשוי כדפוס הלחם, וואס מ'האט געמאכט אזוי ווי די פארעם פון א ברויט, פון די לחם הפנים, ס'איז געווען געמאכט ווי א סקווערד יו, און והלחם היה עשוי כמין תיבה פרוצה משני רוחותיה, די לחם איז געווען געמאכט אזוי ווי א אויפגעבראכענע תיבה פון די צוויי זייטן, סאו האסט א מילך קעסטל, האסט אראפגענומען די צוויי לענגע די צוויי לענגע ווענט, האסט נאר געלאזט די צוויי שמאלע ווענט אויף די צוויי זייטן דארט ווי די הענדלס ליגן, אזוי האט אויסגעקוקט די לחם הפנים שולים לו למטה, ס'האט געהאט פיס פון אונטן, וקופל מכאן ומכאן, מ'האט ארויפגעבויגן די טייג, פון די זייט און פון די זייט כלפי מעלה כמין כתלים אזוי ווי ווענט, עס האט נאר געהאט צוויי ווענט אויף די צוויי שמאלע חלקים, און ולכך קרוי לחם הפנים וועגן דעם הייסט די ברויט לחם הפנים ווייל עס איז לחם וואס האט א פנים שיש לו פנים רואים לכאן ולכאן עס האט געהאט א פנים איינס האט געקוקט אויף די זייט פון די היכל און איינס האט געקוקט אויף די זייט פון די היכל און ונותן ארכו לרחבו של שולחן מען האט געלייגט די ברייט די לענג פון די ברויט האט מען געלייגט צו די ברייט פון די שולחן, אזוי ווי אונז האמיר פריער געשמועסט, ווייל די שולחן איז געווען. זעקס טפחים ברייט, דיין אויבנאן ספעיס ווי דו זיצט איז זעקס טפחים ברייט, סאו מילא האסטו גע איז די די לחם הפנים איז געווען לאנג זעקס טפחים, סאו איז אויסגעקומען אז האסט געלייגט צו די לענג, סאו איז די צוויי זייטן וואס מ'האט ארויף געבויגן איז עקטשעלי געווען, איינס איז האט געפעיסט דיין גרויסע יונגל, און איינס האט געפעיסט דיין גרויסע מיידל, ביידע האבן געפעיסט אזוי ווי די פלייוואודס וואס מ'האט געלייגט פאר סופארט. פאר די אז די רעקס זאלן זיך קענען אנהאלטן אין דעם. און וכתליו זקופים כנגד שפת השולחן, די כתליו די ווענטעלעך פון די לחם הפנים איז געווען אויפגעהויבן כנגד שפת השולחן, קעגן די, ס'איז געווען פלאש מיט די עדזש פון די שולחן, און והיה עשוי לו דפוס זהב ודפוס בר, מ'האט געמאכט צוויי מיני דפוסים, איין דפוס איז געווען פון זהב פון גאלד וואס דארטן האט מען עס געהאלטן נאכן באקן, און דפוס ברזל נאכדעם האט מען געמאכט א עקסטערע דפוס ווי א סקווערד יו. האט מען עס געמאכט פון אייזן, און בשל ברזל הוא נאפה, מען האט עס געבאקן מיט די אייזערנע, פארוואס? ווייל דו באקסט עס מיט די גאלדענע וועט זיך די גאלדענע צעלאזן, ס'וועט ווערן פ, ס'וועט ווערן די תורה חסה על ממונם של ישראל, מילא האט די תורה נישט געהייסן אז מ'זאל עס באקן עקטשעלי מיט די גאלדענע, און כשמוציאו מן התנור, מ'האט עס ארויסגענומען נאכן עס אפבאקן, נותנו בשל זהב האט מען עס האט מען עס אריינגעלייגט אין די אין די גאלדענע. סקווערד יו אין די גאלדענע שעיפ, עד למחר ביז דעם קומענדיגן טאג שבת, שמסדרו על השולחן, דעמאלטס האט מען עס מסדר געווען אויפן טיש, וואס מען האט אזוי ווי אריינגעפושט די נייע און ארויסגעפושט פון די אנדערע זייט די אלטע, און ואותו הדפוס קרוי קערה, סאו דאס וואס שטייט דא ק קערותיו זאלסט מאכן אירע קערות אירע פארעמעס גייט ארויף אויף די גאלדענע וואס מען האט גענוצט נאכן באקן פארן עס ארויפלייגן אויף די שולחן. און די אייזערנע האט טאקע נישט געדארפט איז טאקע נישט אינקלודעט אין די פסוק כ"ט אז אז ס'מוז זיין זהב טהור עס האט געקענט זיין פון אייזן ווייל דאס איז נישט די קערה פון וואס איך רעד דא פון די קערה איז נאר די וואנס וואס מ'האט געלייגט די ברויט נאכן באקן פארן ארויף לייגן אויפן שלחן וכפותיו אזוי ווי געשטאנען אין פסוק דאס איז דאס זענען די בזיכין. אזעלכע לעפעלעך אין וואס מען האט געהאלטן די לבונה שתיים היו לשני קומצי לבונה ס'איז געווען צוויי קמצים פון לבונה וואס מען האט ארויף געלייגט דארטן און דאס איז געליגן א גאנצע וואך צווישן די צוויי מערכות אויפן טיש אויף די צוויי טפחים'דיגע ספעיס ווייל די שלחן איז צוועלף טפחים לאנג און איטש ברויט איז נאר פינף טפחים ברייט, וואס איז זעקס טפחים לאנג וואס דאס האט אויפגענומען די ברייט פון די טיש, און אויף די אנדערע סייט, ביי די זייט ווי מ'האט עס ארויף געבויגן איז עס נאר געווען פינף טפחים, איז אויסגעקומען אז ס'איז געווען א ספעיס פון צוויי טפחים צווישן די צוויי מערכות פון ברויט אויפן טיש, דארטן האסטו געהאלטן אזעלכע צוויי לעפעלעך, און די לעפעלעך זענען געווען אין איטש איז געליגן א קומץ פון לבונה, די לבונה האט מען געדארפט מקטיר זיין יעדע שבת כדי צו מתיר זיין די ברויט אז די כהנים זאלן קענען עסן פון דעם, די גמרא זאגט דארטן וואסערע שפע ס'איז אריינגעקומען אין די ברויט אז וויפיל מ'האט גענומען איז אלץ געווען איבעריג און די עולם איז זאט געווארן פון אביסעלע. סאו שנאמר וואס שטייט אין פסוק ונתת על המערכת לבונה זכה, וקשותיו איז געשטאנען אין פסוק, הן כמין חצאי קנים חלולים ס'איז אזעלכע האלבע רערן אזוי ווי אזוי ווי די קראמב קלינער הנסדקין לארכן וואס איז אויפגעשפאלטן אויף איר לענג אז דו נעמסט א לאנגע רער וואס איז א גאנצע באל און דו שפאלטסט עס אויף אינדערמיטן אלל די וועי טרו קומט דאס אויס אז דו קומסט ארויס מיט א האלבע רער דוגמתן עושה של זהב אזא מין שעיפ האט מען געמאכט פון גאלד ומסדר ג' על ראש כל לחם מ'האט ארויפגעלייגט קודם האט מען ארויפגעלייגט די ערשטע צוויי ברויטן אויפן טיש העכער די צוויי ברויט האט מען אריינגעשטעקט אין די צוויי דפנות אין די צוויי פלייוואודס האט מען אריינגעשטעקט די האלבע רער אז ס'זאל זיין אזויווי א רעק פאר די קומענדיגע לעיער ברויט שישב לחם האחר על גבי אותן הקנים ומבדילים בין לחם ללחם אזוי האט די האלבע רער אפגעטיילט צווישן די אונטערשטע ברויט און די העכערע ברויט פארוואס האט מען געדארפט האבן א ספעיס צווישן די צוויי ברויטן כדי שתכנס הרוח זאל אריינגיין לופט דארטן צווישן די צוויי ברויט ולא יתעפשו און ס'זאל נישט פארטריקנט ווערן די ברויט זאל נישט פארדארבן ווערן. סאו למעשה איז דאס אבער געווען נאר פאר מראית עין, ווייל די גמרא זאגט דארטן אז דאס איז דאך געווען איינע פון די ניסים אין בית המקדש, אז די ברויט זענען קיינמאל נישט פארשימלט געווארן, און ס'איז אייביג ווען דו האסט עס אראפגענומען דעם קומענדיגן שבת איז עס געווען אזוי ווארעם אזוי ווי דו כאילו דו האסט עס יעצט ארויסגענומען פון אויוון, ובלשון פון, סאו למעשה האט מען נאר געלייגט אבער די קנים אז ס'זאל האבן לופט צווישן זיך, דזשאסט פאר מראית עין וועגן אין סומכין על הנס, אבער בלי בלי די, אן די רערן און רעק סיסטעם וואלט עס אויך נישט פארשימלט געווארן, ובלשון ערבי, כל דבר חלול קרוי קסוא, יעדע זאך וואס איז אויסגעהוילט, וואס איז הויל פון אינעווייניג ווערט אנגערופן קסוא, און דעם דו האסט דא קשותיו וואס דאס איז א קנים חלולים, שטימט זייער גוט ווייל ווייל ס'איז זייער סימילער די צוויי ווערטער קשותיו און קסוא, דא האסטו עפעס א רעפרענס ווי מען טרעפט אז קשותיו זאל מיינען א ליידיגע זאך, ומנקיותיו תרגומו ומכילתיה. און וואס מיינט דאס? הם סניפין דאס זענען די פלייוואודס, די פיר פלייוואודס וואס זענען געליגן אויף די לענג פון די טיש, וואס האט אנגעהאלטן די רערלעך וואס האט קריעטעד די רעק סיסטעם אויף וואס מען האט ארויפגעלייגט די לחם הפנים. הם סניפין כמין יתדות זהב אזעלכע ברייטע לייסטלעך פון גאלד עומדים בארץ, זיי זענען געשטאנען אויפן פלאר, וגבוהים עד למעלה מן השולחן הרבה, עס איז ארויפגעגאנגען אסאך העכער ווי די טיש, עס איז אויסגעקומען א טאטאל פון איין און צוואַנציק טפחים הויעך, פארוואס? ווייל די עצם טיש איז געווען נײַן טפחים ביז אויבן פון די דף השולחן, איטש לחם הפנים איז געווען צוויי טפחים הויעך. האסט זעקס זעקס ברויט, זעקס מאל צוויי איז צוועלף, סאו קומט אויס אז די דף אינדערויסן האט געדארפט זיין איין און צוואַנציק טפחים, נײַן פלאס צוועלף טפחים הויך. איי האסטו געהאט א פיצי ספעיס אין ביטווין יעדע לעיער אזוי ווי די רעק סיסטעם האט דאך געמאכט א פיצי ספעיס אבער ס'איז גענוג ווייניג ס'איז נישט אזוי סיגניפיקענט אז זאלסט עס אריינמעזשערן אין דיין סיסטעם. סאו האסטו דא א דף פון די צוויי די צוויי פלייוואודס די פֿיר פלייוואודס אויף די זייט פון די טיש זענען געווען איין און צוואַנציק טפחים הויך און דאס האט געקאווערט סיי די טיש פון די פלאר איז עס געגאנגען ביז העכער די העכסטע לחם הפנים ביז העכער אלע זעקס לחם הפנים און כנגד גובה מערכת הלחם ס'איז געגאנגען פלאש מיט אלע מיט די גאנצע מערכה פון די לחם ומפוצלים חמשה פיצולים ס'האט געהאט אזעלכע קריצן פינף קריצן האט עס געהאט פאר פינף לעיערס ווייל דו האסט זעקס ברויט איינס ליגט אויפן טיש דארפסטו האבן נאך פינף רעקס נאך פינף שטאקן אויף דיין רעק סיסטעם. סאו עס האט געהאט אזעלכע קריצן אין די אין די פלייוואד האט עס געהאט פינף קריצן און זה למעלה מזה וראשי הקנים שבין לחם ללחם סמוכין על אותן פיצולים און די ראש הקנה האסטו גענומען א האלבע ראר אריינגעשטעקט פון דער זייט פון דיין לינקע זייט ווי דיין יונגל זיצט ביז דיין רעכטע זייט ווי דיין מיידל זיצט און האסט עס אריינגעשטעקט אין די לחם הפנים אויף אין די אין די פלייוואדס אויף ביידע סיידס. וראשי הקנים שבין לחם ללחם סמוכין על אותן פיצולים זענען געווען אריינגעשטעקט אין די קריצן אין די אין די פלייוואודס כדי לא יכבד משא הלחם העליונים על התחתונים וישברו האסטו דא נאך א פשט א נאך א טעם פארוואס ס'האט געדארפט זיין א רעק סיסטעם נישט נאר וועגן די פריערדיגע פשט אז ס'זאל אריינגיין לופט צווישן זיך נאר אויך אז ס'זאל נישט ליגן די לחם הפנים איינס אויפן צווייטן ווייל דו האסט דאך נאר ארויפגעבויגן די ברויט און די ברויט האט דאך נישט קיין כח די אונטערשטע ברויט קען נישט האלטן נאך פינף שטיקלעך ברויט העכער זיך ס'איז דאך געווען א ריזיגע זאך וואס מיינט פינף טפחים ברייט? אויף זעקס טפחים ברייט, איז געווען א יוזש יוזש ברויט, און ממילא וועגן דעם האט מען געדארפט אויך האבן א רעק סיסטעם אז די אונטערשטע ברויט זאל זיך נישט צוברעכן פון די גרויסע מאסע פון די איבעריגע פינף ברויט אן טאפ פון זיך. ולשון מכילתיה איז דאס וואס די תרגום טייטשט אז די מנקיותיו איז די פלייוואודס וואס איז געליגן און ער זאגט אז ס'מיינט מכילתיה וואס מיינט סובלותיו די אויסהאלטערס ווייל אונז האבן יעצט געשמועסט אז די פורפאס פון די פלייוואודס זענען געווען אויסצוהאלטן די מאסע אז די אונטערשטע חלק פון די ברויט זאל נישט דארפן האלטן נאך פינף ברויט העכער זיך נאר עס זאל ליגן אויף א רעק סיסטעם, ממילא טייטשט ער מכילתיה וואס דאס מיינט סובלותיו די אויסהאלטערס, די וואס האלטן אויס די מאסע, די וועיט, פון די ברויט, כמו ס'איז אזוי ווי שטייט פסוק אין ירמיה נלאיתי הכיל, אז דאס פשט וואס איז נאר טייטש נלאיתי אז איך בין אויסגעמוטשעט געווארן. פון דיך קעריען, פון דיך סובל זיין, סאו זעה איך אז הכיל מכילתיה איז א לשון פון סובל זיין, סאו די האלז, די צוויי זייטן, די פלייוואודס אן די טו סיידס, זענען דאך געווען די פורפאס פון זיי געווען אז ס'זאל אויסהאלטן די וועיט, ממילא וועגן דעם שטימט זייער גוט פארוואס די תרגום טייטשט אויף ומנקיותיו ומכילתיה איז זייערע אויסהאלטער, זייערע די העלצער וואס זענען סובל, די שטיקלעך גאלד וואס זענען סובל די וועיט פון די ברויט, אבל לשון מנקיותיו איני יודע איך נופל על סניף. כ'ווייס אבער נישט וויאזוי, איך פארשטיי זייער גוט פארוואס די תרגום, לויט די תרגום, די תרגומ'ס ווארט שטימט זייער גוט, ווייל די תרגומ'ס ווארט מיינט סובל זיין, אבער וואס מיינט די מנקי יוסף? תרגום טייטשט נישט ממש אקוראט די ווארט, ער טייטשט נאר אז זאלסט פארשטיין וואס דאס איז. סאו איך פארשטיי נישט די לשון קודש'דיגע ווארט מנקיותיו וויאזוי דאס קומט צו צו די סניפים צו די פלייוואוד'ס. זאגט אבער רש י ויש מחכמי ישראל וואס האבן געמאכט

אז ס'זאל זיך נישט צעברעכן די ברויט, ווייל אן זיי וואלט דאך איין ברויט געליגן אויפן צווייטן ברויט און עס וואלט זיך צעבראכן, וועגן דעם הייסט עס קשות אויף דעם וואס מאכט שטארק, און מנקיותיו וואס אונז האמיר געטייטשט אריזשינלי די פלייוואוד האבן זיי געטייטשט אז דאס איז די האלבע קנים, אז דאס אלו הקנים שמנקין אותו שלא יתעפש, דאס וואס מ'האט געלייגט איינס צווישן דעם צווייטן אז ס'זאל זיין ספעיס צווישן איין ברויט און דעם צווייטן. אז ס'זאל אריינגיין לופט צווישן זיך, און פארדעם הייסט עס מנקיותיו ווייל ס'האט ריין געמאכט כאילו די ברויט. אבל אונקלוס שתרגם ומכילתיה, פאקטיש האט דאך די אונקלוס געטייטשט אז ס'מיינט מכילתיה אויף דעם מנקיותיו. היה שונה כדברי האומר, מנקיותיו הן סניפים, האט יא געלערנט אזוי ווי די ערשטע פשט, די פשט הראשון, די פירוש הראשון וואס אונז האמיר געלערנט, אז קשותיו מיינט די האלבע רערן. והא ראיה פון דעם אראבישן ווארט קסוא וואס דאס מיינט א ליידיגע זאך, און מנקיותיו איז אזוי ווי די תרגום זאגט מכילתיה, די וואס זענען סובל די וועיט.

איז אזוי ווי א צודעק, א סכך, אויף די זאכן וואס זענען אויף די ערשטע שטאק. סאו פאר דעם זאגט רש י אשר יסך בהן, אשר יכוסה בהן. ועל קשותיו הוא אומר, ער גייט ארויף אויף די האלבע ראדן, אזוי ווי רש י געזאגט אז קשותיו זענען די האלבע ראדן, די האלבע ראדן זענען א סכך, איין ברויט אויפן צווייטן. יעדע שטאק איז א איז א איז א סכך אויף די זאכן וואס ליגן אויף די אונטערשטע שטאק. אשר יסך, שהיו עליו כמין סכך וכסוי, ס'איז געווען אויף די ברויט אזוי ווי א סכך. און וכן במקום אחר הוא אומר, ואת קשות הנסך, אז די קשות, די די קשוות זענען אזוי ווי סכך, וזה וזה, סיי יסך און סיי הנסך איז לשון סכך וכסוי הם, סאו יעצט אז ס'שטייט דא אין פסוק אז די קשותיו אשר יסך בהן, מיינט עס אז זיי זענען געווען אזוי ווי די האלבע רערלעך זענען געווען כאילו האבן גע'עקט כאילו ווי סכך אן טאפ פון די ברויט, זאגט די פסוק ווייטער ונתת על השולחן, יעצט וויל איך דא זאגן די תועלת פון דעם שולחן, די תועלת פון דעם שולחן איז אז ונתת על השולחן זאלסט לייגן אויף דעם שולחן לחם פנים, און לחם וואס האט א פנים אזוי ווי רשי האט פריער מסביר געווען, לפני תמיד אז ס'זאל שטענדיג זיין און די ברויט האט קיינמאל נישט געטארט אוועקגיין, ס'האט געדארפט ווייזן אויף די רחבות און די עשירות פונעם הייליגן באשעפער און פון דארטן האט דער אייבערשטער משפיע געווען שפע רב פאר כלל ישראל, זאגט דער הייליגער רש י לחם פנים שהיו לו פנים כמו שפירשתי ווייל פארוואס הייסט עס לחם פנים ווייל ס'האט געהאט א פנים, און מנין הלחם וסדר מערכותיו איז מפורש באמור אל הכהנים אין פרשת אמור וועמיר רעדן מער אין דיטעיל וויאזוי די עקשעל ברויט האט אויסגעקוקט סאו זאלסטו מיר האבן א סוקסעספול דעי.